ספר הושע פרק י"ג ס'איז די המשך פון פרשה ט"ז, ס'איז ממש איין המשך אזוי ווי אונז האבן געזאגט נעכטן, ס'איז פשוט צוטיילט פאר די פרקים, האלט אינמיטן רעדן פון די חטא פון אפרים, און ס'גייט אין די קאנטעקסט פון די גאנצע היסטאריע פון די אידן פון די צייט פון יעקב אבינו ביז די יציאת מצרים, זיי געגאנגען אין מדבר, אנגעקומען ארץ ישראל, און כסדר איז דא נביאים וואס זאגן זיי זאלן נישט צו זינדיגן, למעשה זינדיגן זיי יא. יעצט דעם שטיקל רעדט זיך בעיקר וועגן די חטא פון די עבודה זרה פון כמה לעוועלס פון עבודה זרה ס'זעהט אויס פון דעם שטיקל אז ס'איז געווען לעוועלס קודם איז געווען איין סארט עבודה זרה ער רופט עס דא א בעל די בעל ס'איז געווען איין חטא שפעטער האט מען צוגעלייגט נאך נאך חטאים געלייגט עגלים געמאכט מסכה מכספם קען זיין ס'מיינט אזוי אז פארדעם האבן זיי געמאכט די גענומען די גוישע געטשקעס בעל איז דאך די געטשקע פון די פלישתים פון די כנענים איך ווייס פון די גוים ארום און ארום געגאנגען צו זיי איז איין זאך שפעטער האבן זיי שוין געמאכט פון זייער אייגענע געלט האבן זיי שוין געצאלט און געמאכט געטשקעס געמאכט עגלים הגם אפשר די עגלים מיינט דא די עגלים פון ירבעם וואס איז יא עבודה זרה נישט עבודה זרה דארף מען וויסן און ממילא קומט אים א עונש ער זאגט אזוי כדבר אפרים רתת נשׂא הוא בישראל, ויאשם בבעל וימות. נישט קלאר וואס די רתת איז אבער ס'מיינט לשון פחד ורעדה אזוי ווי רתיתא און אנדערע לשונות איז דא. אזוי ווי רוב מפרשים טייטשן ווען אפרים פלעגט רעדן פלעגט יעדער איינער ציטערן. ער איז געווען נשׂא בישראל, געווען א נשיא, געווען דערהויבן אין אידן. שפעטער אבער וויבאלד ויאשם בבעל, מיטאמאל וימות. דאס הייסט קודם האט די גוים א מורא געהאט פון אים, אנדערע מענטשן האבן מורא געהאט פון אים, יעצט אז ער דינט די בעל, איז ער חייב מיתה, איז ער געשטארבן, איז ער נישט קיין גיבור מער גארנישט. אבער זיי האבן נישט זיך געלערנט פון דעם, ועתה יוסיפו לחטוא, ויעשו להם מסכה מכספם, כתבונם עצבים, מעשה חרשים כולם, זיי האבן געמאכט מסכה פון זייער אייגענע געלט, אזוי ווי אונז האבן געזאגט, און זיי האבן געמאכט פון זייער אייגענע, מיט זייער אייגענע שכל האבן זיי געמאכט עצבים, געטשקעס, אלץ מעשה חרשים, אזוי ווי דער פסוק זאגט כסדר, ס'איז מעשה ידי אדם, ס'איז נישט קיין גאט. אבער להם הם אומרים זובחי אדם עגלים ישקון, פסוק כידוע איז נישט קלאר וויאזוי צו טייטשן, זיי זעצן אזוי, זיי זאגן, וואס זאגן זיי די כהנים, די כהני הבעל זאגן, אז זיי זענען זובחי אדם, זיי זענען מענטשן וואס שעכטן צו די עגלים וואס מ'דארף זיי קושן, די געטשקעס, די עגלים, ממש אזוי חשוב אז מענטשן דארפן קושן פאר די עגלים, לכאורה דאס שפילט ער דא אז די מענטש האט געמאכט די עגל און ער קושט זיך צו אים, סאו וואס גייט דא פאר? פארוואס זאגן זיי אזעלכע זאכן? על כל פנים ממילא וואס וועט זיין וועט זיין, זיין זאל זיין, לכן יהיו כענן בוקר, וכטל משכים הולך, כמוץ יסוער מגורן, וכעשן מארובה, אזוי ווי א ענן, א וואלקן, א פאג פון אינדערפרי, ס'גייט, ס'צעגייט זיך אין א מינוט, אזוי ווי די טל, מ'גיבט א שטיי אויף, און ס'איז שוין נישט דארט, אזוי ווי די מוץ, ס'הייסט די פסולת פון די תבואה וואס די ווינט, די סוער, די רוח סערה גיבט א בלאז אוועק פון די גורן, אזוי אזוי ווי א עשן, א סמאוק וואס גייט ארויס פון א פענסטער, ס'דא אזוי ווי א טשימעני, ס'גייט ארויס די סמאוק און ס'גייט אין ערגעץ נישט, צו גארנישט. און דא גייט ער צוריק צו זאגן זיין טענה, ואנכי אדוני אלהיך מארץ מצרים, ואלהים זולתי לא תדע, ומושיע אין בלתי. אני ידעתיך במדבר, בארץ תלאובות, איך בין דאך דיין איינציגסטע גאט, שוין פון מצרים'ס צייטן, ס'איז נישט דא קיין צווייטער וואס העלפט דיך. געדענקסט אין די מדבר האב איך דיך געקענט, האב איך דיך געהאלפן, ידעתיך מיינט דא מלשון העלפן, בארץ תלאובות, א ווארט וואס מען ווייסט נישט וואס ס'מיינט, אבער מסתמא מיינט עס בארץ אזויווי תאבות, אדער בארץ וואס איז נישט דא צו עסן, צו טרינקען, וואס איז געשען? כמרעיתם וישבעו, אז זיי האבן זיך אנגעפאשעט, זענען געווארן זאט, שבעו, וירם ליבם, על כן שכחוני, אזוי ווי ס'שטייט אין ספר דברים אסאך מאל, ורם לבבך, ושכחת, האסט געווען זאט, האסטו פארגעסן דער אייבערשטער וואס ער געבט דיך צו עסן אין די מדבר, דו מיינסט אז דו דארפסט אים נישט. און וואס איז די ענטפער צו דעם? וואס טוט דער אייבערשטער צו דעם? ואהי להם כמו שחל, כנמר על דרך אשור. אפגשם כדוב שכול ואקרע סגור ליבם ואוכלם שם כלביא חית השדה תבקעם איך וועל זיין צו זיי אזוי ווי א לייב, אזוי ווי א לעפערד, אויפן וועג קיין אשור, ס'הייסט זיי גייען דארפן אנטלויפן קיין אשור, איך וועל זיי נאכלויפן אזוי ווי א לייב, איך וועל זיי טרעפן אזוי ווי א בער וואס האט פארלוירן זיינע קינדער, יעדער איינער ווייסט א בער ווען מען סעפערעיט אים פון זיינע קינדער ווערט ער מורא'דיג אנגעברויזט ברוגז און ער איז זייער מסוכן, איך וועל צורייסן זייער הארץ, איך וועל צורייסן די סגור ליבם, א לב סגור, ער גייט צו עפענען זייער הארץ, אבער על כל פנים ער גייט זיי צורייסן, כ'וועל זיי אויפעסן אזוי ווי א לביא, אזוי ווי א לביא א א לייב, און די חיה פון די פעלד וועט זיי צושמעטערען, זיי צושפאלטן. זאגט דער אייבערשטער, ווער איז שולדיג אויף די גאנצע זאך? איך בין שולדיג, שחתך ישראל כי בי בעזרך, שולדיג, די השחתה ביסטו, אזוי ווי עס שטייט אין האזינו, שחת לו לא, דו ביסט שולדיג, נאר ווער גייט דיך העלפן דיין מלך אהי מלכך ווי איז דיין קעניג אפוא ויושיעך בכל עריך ושופטיך אשר אמרת תנה לי מלך ושרים דו האסט דאך געזאגט איך גיי מאכן א מלך שרים זיי גייען מיך העלפן אזוי ווי אונז לערנען אין ספר שמואל זאגט דער אייבערשטער אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי דער מלך וואס איך גיי דיך געבן גייט זיין מיט מיין כעס און ווען איך וועל ווערן מער ברוגז וועל איך אים צונעמען און ער וועט אים דאך נישט העלפן.